א גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. סאו, באקומען אסאך מעסעדזשעס, באט נאכדעם האב איך באקומען איינס פון אברומי, א קאסטום מעיד, א פאום, א גארדזשעס מעסעדזש, כ'האב עס געטראכט איבערצוזאגן ווארט ביי ווארט, באט נאכדעם האב איך ריעלייזד אז איך גיי, איים נעווער גאנא בי עיבל טו פול איט אףף, סאו, איך וויל ענק עס אנצינדן, און איך, ס'איז מיר זייער געפאלן דעם מעסעדזש.

צדיקינו ומלכינו וראשינו, די מלכינו וראשינו קענסטו פיק ענד טשוז וועלכע דו ווילסט. חחחחחחח טענק יו אברומי, שכוח פאר אברומי פארן נעמען די צייט צו שרייבן א קאסטום פאום, ס'איז ביוטיפול ס'איז ביוטיפול, סאו לאמיר אריינדזשאמפן צו די שיעור, אונז האלט מיר דא שביעי, עקטשעלי נאך אביסל פאר שביעי, אפאר פסוקים פארדעם, קאפיטל כ ז, פסוק מ א, סאו אונז האלטן דא נאך די מעשה ווי יעקב האט אזוי מיט א ערמה מיט א חכמה ארויסגעכאפט די ברכות פון עשיו, און שפעטער איז עשיו געקומען און ער האט זיך געבעטן ביים טאטן געב מיך אויכעט א ברכה, און ענדליך האט ער אויסגעפועלט א ברכה, באט וואס האט ער באקומען? ער האט באקומען עפעס וואס יעקב האט אפילו נישט געדארפט, איטאליע מיט זאכן מיט נאר ווען יעקב וועט זינדיגן נאר דעמאלטס וועסטו באקומען וועסט א וועט אראפגיין די עול פון דיר, בקיצור ער האט באקומען אזא א קליינטשיגע ברכה און. ער געפילט ווי ער האלט עס נישט אויס, ער האט אנגעהויבן מורא'דיג שטארק פיינט האבן דעם יעקב, סאו פארציילט אונז די תורה אז וישטם עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, דער עשיו האט אנגעהויבן פיינט האבן דעם יעקב אויף די ברכה וואס ער האט אים ארויסגעכאפט פון זיין טאטן, און ויאמר עשיו בלבו, עשיו האט געטראכט צו זיך, יקרבו ימי אבל אבי, איך וועל אויסווארטן ביז מיין טאטע ווערט נפטר, און ואהרגה את יעקב אחי און דעמאלטס וועל איך הרג'נען. מיין ברודער יעקב, אנדערע ווילן זאגן אז יקרבו ימי אבל אבי, אויב וועל, דורך דעם וואס ואהרגה, אויב וועל איך הרג'נען יעקב בחיי אבי, וועט אויסקומען אז יצחק וועט האבן, וועט פון גרויס צער שטארבן פריער, מילא וועל איך ענדערש ווארטן ביז מיין טאטע ווערט נפטר און ערשט דעמאלטס וועל איך אים אראפ ווישן פון וועג, איך וועל אים אפ'פטר'ן. זאגט רש י יקרבו ימי אבל אבי, סאו כמשמעו. אז איך וועל אים אפווישן פון וועג, נאכדעם וואס מיין טאטע ווערט נפטר. פארוואס? שלא אצער את אבא איך וויל נישט מצער זיין יצחק אבינו. דאס איז פשוט פשט, אבער ס'איז דא מדרשים אויכעט, זאגט רשי ומדרש אגדה לכמה פנים יש, און די מדרש פארציילט אז עשיו'ס סטרעטעדזשי איז געווען אז ער וועט גיין חתונה האבן מיט די טאכטער פון ישמעאל, און ער וועט אנדרייען זיין שווער אז ער זאל אנהייבן פיינט האבן יצחק און ער זאל אנהייבן מערער זיין אויף די ירושה וואס יצחק און ישמעאל האבן באקומען פון אברהם אבינו, און כדי אים צו מאכן אין כעס אויף יצחק ער זאל גיין הרג'ענען יצחק. אַזוי וועט ער האָבן, וועט ער הרגענען צוויי פייגלעך מיט איין שטיינדל, אַז ער וועט באַקומען די ירושה סיי פון זיין טאַטע יצחק און סיי פון זיין, פון זיין פעטער ישמעאל. סאָ פון דעם יקרבו ימי אבל אבי, איך וועל מאַכן בידיים אַז מיין טאַטע זאָל שנעלער שטאַרבן, און וועט שוין במילא אויסקומען אַז ואהרגה את יעקב אחי, איך וועל צו, איך וועל, איך וועל אים קענען הרגענען, איך וועל בעיסיקלי צונעמען פון דעם די ירושה. סאָ ויגד לרבקה, ס'איז געזאָגט געוואָרן פאַר רבקה, סאָ לכאורה ברוח הקודש, ווייל ס'שטייט דאָך פריער אַז, ויאמר עשיו אל בלבו, און אנדערע ווילן אבער, זאגט כ'מיין די רמבן וויל אננעמען אז מ'האט, אקעי מ'וועט באלד אויסשמועסן די רמבן נאך רשי, ויגד לרבקה את דברי עשיו בנו הגדול, און ותשלח זי געשיקט, ותקרא ליעקב זי גערופן דעם יעקב בנו הקטן, וואס פעלט מיר אויס צו זאגן בנו הקטן ווייל ער איז קטן ביכולת, וועגן דעם וויל איך אים פראטעקטן, און פארוואס האב איך אים געדארפט שיקן און רופן, ווייל דער יעקב האט זיך לכאורה אויסבאהאלטן, און האט אנגעהויבן מורא האבן פון זיין ברודער עשיו נאך די גרויסע. ארמל וואס זיי האבן אפגעמאכט דארטן. און ותאמר אליו, הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך, האט רבקה געזאגט פאר יעקב, דיין ברודער עשו מתנחם לך, האט חרטה אויף זיין פריינטשאפט וואס ער האט געהאט צו דיר ביז אהער, און ער טראכט דיך צו הרג'נען. איי, האסט דאך יעצט געענדיגט זאגן אז דער עשו גייט דאך נישט הרג'נען נאר נאכדעם וואס יצחק ווערט נפטר? רבקה האט אבער מורא געהאט אז. טאמער יצחק וועט שטארבן פלוצלינג וועט עשיו גלייך הרג'נען יעקב, אדער וועט עשיו אנטרעפן יעקב אין עפעס א קליינע באהאלטענע עלי און קיינער וועט נישט געוואר ווערן אז ער האט אים געהארגעט, מילא האט רבקה מורא געהאט אז אפילו דער עשיו ווארט ביז יצחק ווערט נפטר, דאך ווייס איך נישט ווען ס'גייט געשען, מילא איז בעסער אז דו ביסט נישט דא. זאגט רשי ויגד לרבקה, וויאזוי האט זי געקענט וויסן? אמר עשיו בלבו. זאגט רשי ברוח הקודש הוגד לה מה שעשיו מהרהר בלבו. אבער דער רמבן אזוי ווי געשמועסט וויל אננעמען אז ער האט געטראכט בליבו אויסגעארבעט דעם פלאן בליבו און שפעטער האט ער עס אנגעהויבן פארציילן פאר יעדעם און אזוי איז רבקה געוואר געווארן זאגט רשי מתנחם לך מתנחם איז א לשון פון חרטה א טויש פון מיינונג וואס הייסט ניחם ער האט חרטה על האחוה אויף זיין פריינטשאפט מיט דיר לחשוב מחשבה אחרת להתנכר לך זיך צו פארפרעמדן פון דיר להתנכר איז א לשון פון נכרי זיך צו פארפרעמדן פון דיר ולהרגך און דיך צו הרג'נען. זאגט רשי מדרש אגדה איז דא נאך פשטים אויף די מתנחם לך, וואס זאגט דער מדרש? דארט שטייט אז ס'איז א לשון פון תחנונים, וואס הייסט כבר אתה מת בעיניו ושתה עליך כוס של תחנונים, ער נעמט שוין אן ער נעמט שוין ער נעמט שוין אן תחנונים אויף דיר כאילו אין זיין מיינד ביסטו שוין טויט. אבער א דריטער פשט זאגט רשי ולפי פשוטו לשון תחנונים איז דאס אויך א לשון תחנונים אבער מיט א שטיקל אנדערע טוויסט אז מתנחם הוא על הברכות בהריגתך ער בארואיגט זיך אויף דעם וואס דו האסט אים צוגענומען די ברכות דורך דעם וואס ער גייט דיך הרג'ענען וואס הייסט דיין מיתה וועט זיין פאר אים די גרעסטע נחמה סאו ער איז אזוי ווי ער טראגט שוין נישט ארום די דאגה ווייל ער האט שוין א קלארע פלאן וויאזוי ער גייט נקמה נעמען. ועתה בני יעצט זאגט רבקה פאר יעקב אבינו הער מיך צו שמע בקולי און וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה גיי לויף אוועק צו לבן מיין ברודער קיין חרן און אז מיין ברודער זאל דיך קענען פראטעקטן בעיסיקלי, און רבקה האט געוואוסט אז איר ברודער לבן איז א ברייט ביינערדיגער א בולדאוזער, העט ער העט ער פראטעקטן יעקב, און וישבת עמו ימים אחדים, זאל זיצן מיט אים געציילטע טעג, אדער זאגן מפרשים זיי ווילן זאגן ימים איז א לשון פון יאר, אזוי ווי שטייט דארטן ימים תהיה גאולתו, בקיצור אפאר טעג אדער אפאר יאר, עד אשר תשוב חמת אחיך, ביז די. די צארן פון דיין ברודער וועט זיך בארואיגן פון די סיטואשען, דאס הייסט יעצט רעדט ער נאך נישט פון די חמת אויף דיר, ווייל מען וועט שוין זעהן פסוק מ"ה קודם אחדים זאגט רש"י מועטים, און עד שוב אף אחיך ממך, וואס הייסט ער האט דא אפאר אפאר זאכן וואס באדערן אים, קודם אויף די עצם זאך אז ס'איז געשעהן אז ס'איז געטוהן געווארן צו אים אזא אומרעכט, די צווייטע זאך ער האט א פראבלעם מיט מיך אז איך האב דיך. אנגעדרייט אז זאלסט עס טון. די דריטע זאך האט ער א פראבלעם מיט דיר. סאו קודם זאגט זי עד אשר תשוב חמת אחיך אויפן סיטואציע, אויף די סיטואשען אז מ'האט אים צוגענומען די ברכות, ער וועט זיך בארואיגן, און פון זיך אליין, טיים הילס. און יעצט, און נאכדעם איז דא נאך עפעס וואס יעדע מאל וואס ער גייט דיך זען גייט ער זיך דערמאנען פון זיין צער אז דו האסט אים עס צוגענומען. מילא דארפסטו אויכעט אויסווארטן עד שוב אף אחיך ממך, און ושכח ביז דער עשו פארגעסט, את אשר עשית לו וואס דו האסט געטון צו אים, און ושלחתי ולקחתיך משם, און דו זאלסט אויסווארטן דארטן ביי מיין ברודער לבן אינדערהיים ביז איך וועל דיך רופן נעמען, דאס הייסט דו גיי נישט אוועק פון דארטן ווילאנג איך פיק דיך נישט אויף, פארוואס טאקע וויל איך דיך אוועקשיקן וועגן למה אשכל גם שניכם ביום אחד, פארוואס זאל איך פארוואגלט ווערן פון ביידע פון ענק אין איין טאג, דאס הייסט אויב וועט ער דיך קומען הרג'נען וועסטו דיך אין סעלף דעפענס וועגן הבא להרגך השכם והרגו דארפסט העסטו דיך אים הרג'נען, נאר אז דו העסט אים הרג'נען וועלן זיינע קינדער קומען. און דיך צוריקהרג'נען, מילא האב איך מורא אז ביידע פון מיינע זוהנען וועלן שטארבן אין איין טאג, און דעמאלס וועל איך זיין א שכול, דעמאלס וועל איך זיין פארוואגלט. זאגט רש"י למה אשכל, אהיה שכולה משניכם, איך וועל זיין פארוואגלט פון ביידע. זאגט רש"י, הקובר את בניו קרוי שכול, איינער וואס באערדיגט זיינע קינדער בחייו ווערט אנגערופן א שכול, א פארוואגלטער, אזוי ווי איינער מיט א מורא'דיגע וואויד אין זיין הארץ. וכן ביעקב אמר, כאשר שכלתי שכלתי, ווען יעקב זאגט דארטן אז. ווען ער שיקט דארטן מיט זיין זון בנימין, זאגט ער כאשר שכלתי שכלתי, ווייל ער האט דאך שוין געהאט זיין זון יוסף איז אים לכאורה געשטארבן על פי פשטות, און זיין זון שמעון האט מען דארטן צוגענומען, און יעצט נעמט מען אים צו אויכעט זיין זון בנימין, מילא זאגט ער אויף זיך אליין א לשון פון שכול אז ער איז פארוואגלט, ער גייט האבן א מורא'דיגע וואויד מיט דעם וואס זיינע קינדער גייען שטארבן בחייו, גם שניכם, אם יקום עליך. ואתה תהרגנו יעמדו בניו ויהרגוך, ס'הייסט, אויב בלייבסטו דא און ער וועט דיך קומען הרג'נען, און דו אין סעלף דיפענס וועסטו איהם צוריק הרג'נען וועגן די הלכה דאך הבא להרגך השכם והרגו, דעמאלטס וועלן זיך זיינע יורשים אויפשטעלן און דיך הרג'נען, מילא וועגן דעם וויל איך נישט דו זאלסט דא בלייבן. זאגט אבער רש"י אז ורוח הקודש נזרקה בה, זי האט אריינגעווארפן א רוח הקודש, א נבואה וואס זי האט ניטאמאל געוואוסט אז זי איז מתנבא, ונתנבאה שביום אחד ימותו, ביידע סיי יעקב און סיי עשו וועלן טאקע עווענטשעלי שטארבן אינעם זעלבן טאג, כמו שמפורש בפרק המקנא לאשתו, ווייל פארוואס? ווייל זי זאגט נישט דא, זי זאגט נישט דא פן אשכל גם שניכם יום אחד, זי זאגט למה אשכל, פארוואס עפעס זאל איך פארוואגלט ווערן פון ביידע אין יום אחד, דאס הייסט אז זי האט געזאגט א נבואה אז אז אירע ביידע קינדער וועלן שטארבן אין איין טאג, און די מעשה דארטן גייט אזוי, אז די טאג וואס מען האט ארויפגעברענגט יעקב צו בערדיגן אין מערת המכפלה פון מצרים, האט זיך עשיו אנגעהויבן צו קעגן שטעלן, ער האט אנגעהויבן מעכב זיין די קבורה, און ער האט געטענה'ט, ס'איז דא בעיסיקלי אכט סלאטס, אכט חלקות דא אין דעם מערת המכפלה, יעקב האט שוין אויסגענוצט זיין חלק דורכן דעם וואס ער האט באערדיגט דארטן זיין ווייב לאה, און איז די אכטע קומט זיך פאר מיר, כ'לאז נישט דא באערדיגן יעקב. האט מען אים געזאגט, האבן די שבטים געזאגט פאר עשיו. אז בעיסיקלי דו האסט דאך פארקויפט די בכורה, האט ער געזאגט כ'האב טאקע פארקויפט די בכורה, אבער די חלקה אין מערת המכפלה גייט נישט מיט מיט די טרענזעקשאן, האבן זיי זיך צוריק געטענה'ט אוי יא, מיין טאטע האט מיר געזאגט פאר ער איז געשטארבן אז א פארט פון די בכורה טרענזעקשאן איז אויך געווען די חלקה אין די מערת המכפלה, האט ער געזאגט יא, האסט א שטר וואס דו קענסט מיך אויפווייזן אז עס איז געווען א חלק, האבן זיי געזאגט יא, אונז האמיר איינס, אונז האמיר איינס אין מצרים, האבן זיי געשיקט דעם נפתלי אילה שלוחה און ער איז געלאפן דארטן קיין מצרים און ער האט עס געוואלט אויפפיקן, ביזדערווייל וואס מ'האט געווארט אויף נפתלי צוריקצוקומען האט חושים בן דן וואס איז געווען א טויבער ער האט נישט מיטגעהאלטן די גאנצע בעק ענד פארט האט ער געפרעגט וואס גייט דא פאר פארוואס באערדיגט מען נישט זיידי האט מען אים געזאגט ווייל דער עשו איז געקומען אים צוריקהאלטן האט ער געזאגט אזוי זאל די טאטע ליגן ביז נפתלי קומט צוריק זאל ער ליגן אזוי בבזיון האט ער גענומען א שטעקן ער האט אראפגעהאקט עשו'ס קאפ ס'האט זיך אריינגעראולט אין די מערת המכפלה און ס'איז טאקע מקוים געווארן די נבואה וואס רבקה אמנו האט געזאגט אז ביידע וועלן נפטר ווערן אין איין טאג, אבער לכאורה אויף דעם גמרא איז דאך דא א קשיא, וועגן יעקב איז דאך שוין געשטארבן זיבעציג טעג פארדעם ביז מ'האט אים באוויינט אין מצרים, און ביז מ'האט אים ארויפבאגלייט ביז מ'איז אנגעקומען צו מערת המכפלה ביז די קבורה האט נאך גענומען זיבעציג טעג פון זיין מיתה, פארוואס זאגט די גמרא אז. מען האט ביידע געהארגעט און ביידע זענען געשטארבן אינעם זעלבן טאג, נאר מען קען עס פארענטפערן ווייל חזל זאגן דאך אז יעקב אבינו לא מת, ווייל מילא גיי איך זאגן אז זיין טאג פון מיתה איז די טאג וואס מען האט אים באערדיגט, די טאג פון גניזה, ווייל געשטארבן איז ער נישט, מילא וועגן דעם שטימט יא די גמרא, עס שטימט יא אז רבקה אמנו האט נביאות געזאגט. אז אירע ביידע זין וועלן שטארבן אינעם זעלבן טאג, סאו מילא, רבקה האט געוואלט באקומען יעקב'ס, יצחק'ס הסכמה, ס'הייסט זי האט אים פארשיקט, אבער זי האט נישט געוואלט אז יצחק זאל זיך קעגן שטעלן, איז זי געקומען מיט א חכמה, מיט א קלוגע וועג איז זי געקומען איבעררעדן יצחק, אז ער זאל אויך געבן זיין סיין אף, ער זאל אויך מסכים זיין אז יעקב אבינו זאל אוועק פארן קיין פדן ארם. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי, מיין לעבן איז מיר פארמיאוסט, מפני בנות חת, ווייל מיין זוהן עשו האט דאך חתונה געהאט מיט די טעכטער פון חת, און זיי זענען גראבע עובדי עבודה זרה. סאו מילא בין איך פארמיאוסט פון זיי, יעצט אם לוקח יעקב אשה מבנות חת כאלה, אדער אויב ער וועט נעמען א ווייב מבנות הארץ וואס דאס איז די פלשתים אדער ענר אשכול וממרא, למה לי חיים וואס האב איך פון מיין גאנצע לעבן? סאו ממילא בעט איך דיר יצחק, זיי מסכים מיט מיר אז יעקב זאל אוועק פארן קיין חרן, ס'הייסט זי האט אים נישט אויסגעזאגט די עכטע סיבה פארוואס זי שיקט אים אוועק, אין איר מיינד האט זי אים אוועק געשיקט. ווייל ווייל זי האט מורא געהאט אז עשו וועט אים הרג'נען, אבער פאר יצחק האט ער האט ער דאס נישט האט זי דאס נישט געוואלט זאגן, און פארוואס טאקע? וואס עפעס האט איר וואס האט זי געמיינט אז יצחק ווייסט די אמת? איז דא אסאך תירוצים, די בכור שור זאגט אז ער זי האט נישט געוואלט ער זאל וויסן ווייל אפשר וועט ער נישט מסכים זיין און ער וועט זאגן אז עשו וועט אים בעצם נישט הרג'נען, נעה דער עשו איז א ערליכער ער וועט אים נישט הרג'נען, די אברבנאל זאגט. אז זי האט פשוט מורא געהאט אז אז יצחק וועט איר בלעימען אויף די גאנצע מעשה, וואס עפעס דרייסטו אן דעם יעקב ארויסצוכאפן די ברכות, ער וועט איר באשולדיגן, מילא האט זי זיך צוריק געהאלטן פון אים זאגן דעם אמת, און די אלשיך הקדוש זאגט אז זי האט פשוט נישט געוואלט מצער זיין דעם יצחק אז אירע אז אז זיינע זיהנען פייטן זיך ארום, מילא איז זי געקומען מיט א חכמה און אים געזאגט אז איך וויל פשוט אז ער זאל גיין נעמען א ווייב דארטן מבנות חי מבנות משפחתי מבנות לבן הארמי. זאגט די הייליגע רשי קצתי בחיי מאסתי בחיי איך בין פארמיאוסט אין מיין לעבן. בקיצור איז יצחק האט מסכים געווען און ער האט גערופן יעקב אבינו פאר ער האט אים פארשיקט און ער האט אים געגעבן ברכות ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו און ער האט אים געבענטשט. די דיטעילס פון די ברכה גייט מען זען אין צוויי פסוקים ארום אבער קודם זאגט אים יצחק ויצוהו און ער האט אים באפוילן ויאמר לו לא תקח אישה מבנות כנען דו זאלסט נישט נעמען קיין כלה פון די טעכטער פון כנען. ווי דען זאלסטו נעמען א כלה? קום לך פדנה ארם ביתה בתואל, גיי צו די הויז פון בתואל אבי אמך די טאטע פון דיין מאמע, און וקח לך משם אישה מבנות לבן, נעם זיך האב חתונה מיט די טעכטער פון לבן, מיט איינע פון די טעכטער פון לבן אחי אמך וואס דער לבן איז די ברודער פון דיין מאמע. סאו בעצם ווען דו קוקסט צוריק אין די לשון הפסוק, רבקה האט געזאגט אז איך וויל שיקן. מיין זוהן צו יא וקום ברח לך אל לבן אחי לבן אחי חרנה, און דא קומט יצחק אבינו און ער זאגט גיי צו ביתה בתואל, פארוואס האט יצחק געזאגט ביתה בתואל און רבקה האט געזאגט ברח לך אל לבן, די תירוץ פון דעם איז ווייל רבקה רבקה'ס גאנצע אינטענשאן פארוואס זי האט אוועק געשיקט יעקב איז דאך נאר געווען אים צו ראטעווען פון עשיו, מילא צו ראטעווען פון עשיו דארף איך האבן א ברייטביינער'דיגן לבן וואס זאל אים פראטעקטן, אבער דער יצחק איז זיין אינטענשאן איז דער ער האט דאך געמיינט אז מען שיקט דאך אים צו. ווערן א כלה, האט ער אים געשיקט צו בתואל, וואס בתואל איז א קלוגער, ער איז א אלט-געזעצענער, און ער וועט אים געבן א גוטע עצה מיט וועם זיך צו משדך זיין, מילא וועגן דעם, זאגט יצחק, גיי צו ביתה בתואל. זאגט רשי פדנה, כמו לפדן, און די זעלבע זאך ביתה בתואל, איז ביתה איז כמו לבית בתואל. סאו, האב איך דא צוויי ווערטער וואס אנשטאטס א ל' אנפאנג האב איך געלייגט א ה' צום סוף, ווייל דאס איז די כלל, אז כל תיבה שצריכה ל' בתחילתה, הטיל לה ה' בסופה, קענסטו לייגן, נישט אייביג, ס'איז דא אסאך מאל אין די תורה וואס ס'שטייט א ל' בתחילתה, אבער דו קענסט נעמען דעם למד און עס טוישן און לייגן צום סוף א היי און ס'וועט האבן די זעלבע מינינג. און יצחק אבינו זאגט פאר יעקב אבינו די ברכה פאר פאר איך שיק דיך אוועק, וקל שקי יברך אותך זאל דיך בענטשן מיט אסאך נכסים און עשירות, און ויפרך און ער זאל ויפרך וירבך זאל דיך געבן אסאך קינדער והיית לקהל עמים און ס'זאל ארויסקומען פון דיר א קהילה פון שבטים, בעיסיקלי האט ער רעפערענסד זיינע צוועלף שבטים וואס גייען ארויסקומען פון אים. זאגט רשי וקל שקי פארוואס האט ער אים געבענטשט מיט די שם? זאגט רשי, מי שדי בברכותיו למתברכין מפיו יברך אותך, דער באשעפער וואס האט אזוי אסאך און ער קען געבן פאר יעדעם אלע זיינע צרכים, דאס הייסט ווען א מענטש ארבעט פאר א באס אדער ער ארבעט אויף א פעי טשעק אדער ער נעמט פון צדקה לא עלינו, דעמאלטס באקומט ער נישט אלע זיינע צרכים, דאס הייסט לאמיר זאגן איינער געבט אים, צאלט אים אויס זיין גאנצע חתונה, געבט ער אים דארטן פופציג טויזנט דאלער, פערציג טויזנט דאלער, אבער ער האט נאך אלס די לעק, ער האט נאך נישט די עקסטערע פלאו, די קושען, אבער ברכת השם היא תעשיר, ווען די אייבישטער געבט ברכה, קומט עס מיט אזא שפע, אז דו האסט פאר אלעס, דו פילסט דיך, דו פילסט עבאנדענט און דו פילסט דיך אווערפלאוינג מיט אזוי סאך שפע, סאו ממילא ווינטשט ער אים, ווינטשט יצחק פאר זיין, פאר זיין זון יעקב דורך די קל שקי, וואס די קל שקי רעפרענס אז די באשעפער וואס געבט, וואס האט אזוי סאך און ער געבט פאר יעדעם עד בלי גבול עד בלי די. און ויתן לך איז ווערט קודם האב איך געזען א אינטערעסאנטע זאך אז ס'שטייט דא קום לך פדנה ארם גיי צו ביתה בתואל גיי נעם דיר א פרוי מבנות לבן אזוי ווי ער געהאט א גאנצע פלאן א גאנצע סקריפט אונז האמיר שוין געטאטשט אויף דעם ער געהאט א גאנצע סקריפט וויאזוי וואס ער דארף טון ער דארף גיין אהין ער דארף נעמען דעם טאכטער ער האט שוין געוויסט זיין גאנצע פונקטליך ווער זיין שידוך איז און פלוצלינג ער קומט אן און דער אליפז נעמט אים צו זיינע קליידער און האט קאמפליקעישאנס, ער קומט אן דארט דארף ער ארבעטן פערצן יאר פאר דעם, עס איז אים געווען מורא'דיג שווער, מה שאין כן דער אליעזר האט נישט געוואוסט וואס וועלכע מיידל צו נעמען, האט ער געבעטן בתורת חסד, איך בעט דיך הייליגער באשעפער טו א חסד ואמת מיט מיר און זיי מיך זיי מיך מזמן די פערפעקט מיידל, און ער איז גלייך געהאלפן געווארן, דאס הייסט א מענטש זאל האבן ווייניגער פלענער, סטאפ צו פלאנען אזויפיל, לאז זאכן פלאוען, לאז זאכן לאז דער אייבערשטער טון וואס ער האט צו טון, און ס'וועט זאכן וועלן אנקומען מיט אזויפיל איז און סאך גרינגער, בקיצור, פירט יצחק אבינו אויס ויתן לך את ברכת אברהם, ער זאל, די אייבערשטער זאל דיך געבן די ברכה וואס ער האט געגעבן פאר אברהם, עס הייסט נישט אז די ברכת אברהם, ער זאל דיך אויכעט געבן די ברכות, ניין, ער זאל עס, ער זאל נעמען די ברכות וואס וואס איז געגעבן געווארן צו אברהם און עס טרענספערן צו דיר, אז דו זאלסט זיין די וואן וואס קאנטיניו די שלשלת היוחסין.

בענטש איך דיר מיט די זעלבע ברכה וואס יענער איז געווארן געבענטשט, איז סיי יענער ווערט געבענטשט, און זיינע קינדער ירש'ענען די ברכה, און דו ווערסט אויכעט געבענטשט, סאו עס קומט אויס אז אפאר מענטשן באקומען די ברכה. זאגט יצחק אבינו, ניין, ויתן לך, ער זאל דיך עס איבערגעבן, דו זאלסט זיין די איינציגסטע וואס ציעט ווייטער די שלשלת היוחסין פון כלל ישראל, ממך יצא אותו הגוי ואותו הזרע המבורך, פון דיר זאל זיך טאקע ווייטער ציען די פאלק און די קינדער וואס אברהם אבינו האט באקומען בברכה פון מאת הקדוש ברוך הוא. סאו וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם, דער יצחק האט אוועק געשיקט דעם יעקב און ער איז טאקע געגאנגען צו פדן ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה, און די תורה ספעסיפייד ווער איז דער בתואל הארמי, ווער איז דער לבן, דער לבן איז דער ברודער פון רבקה, און ווער איז רבקה, די מאמע פון יעקב ועשיו, א מינוט, איך דארף טאקע האבן די פיסעס אויף דעטא צו וויסן פון וועם מען רעדט דא, איך ווייס אז לבן איז דער ברודער פון רבקה, און איך ווייס אויך אז רבקה איז די מאמע פון יעקב און עשיו, וואס פעלט מיר עס די תורה אויס צו זאגן? זאגט רש"י, אם יעקב ועשיו, סאו בעצם די קשיא וואס אונז האמיר געהאט פארוואס ס'שטייט דא אחי רבקה, קען איך נאך פארשטיין, פארוואס? ווייל ווייל רבקה האט געוואלט ספעסיפייען אז זאלסט דווקא נעמען איינעם פון מיינע ברידער'ס הויזגעזינד, איך קען עס נאך בדוחק אננעמען, ווייל איך וויל אז מיין ברודער זאל דיך נעמען פאר א איידעם, אבער דאס אז ס'שטייט אם יעקב ועשיו, דאס איז שוין, דאס שטימט שוין, יעדער ווייסט אז מ'רעדט דא. פון רבקה, מען רעדט דא פון יעקב עשיו, און יעדער ווייסט אז די טאטע, אז רבקה איז די מאמע פון יעקב עשיו. און רשי זאגט טאקע איני יודע מה מלמדנו, איך ווייס טאקע נישט וואס די תירוץ איז, איך ווייס טאקע נישט פארוואס די תורה פילט פאר וויכטיג דא איבערצוזאגן אז יעקב עשיו זענען די טעכ, זענען די זין פון רבקה אמנו. און בעצם האט רשי געוואוסט פון די אלע תירוצים וואס אונז גייען מיר יעצט אויסשמועסן, אבער רשי האט געפילט ווי יעדע איינע פון די איז שטומפיג, ס'האט, ס'פאלט נישט אריין פשוט פשט אין פסוק, און רשי האט ליב אנצונעמען על דרך הפשט. סאו לאמיר זעהן אפאר תירוצים פארוואס עפעס זאגט טאקע די תורה אם יעקב ועשיו, דער רמבן זאגט אז כאטשיג עשיו איז געווען א זון האט זי אים אבער נישט מזהיר געווען חתונה צו האבן מיט בנות לבן, מילא פארוואס ווייל נאר יעקב האט זוכה געווען צו די ברכת אברהם צו ציען די שלשלת היחסים אזוי ווי געשמועסט, מילא אז דאס אז שטייט דא יעקב ועשיו איז א שבח פאר יעקב אז אפילו ער האט א ברודער עשיו דאך האט זיין מאמע נאר אים באפוילן צו גיין קיין פדן ארם, זייער שיין, און די חזקיני זאגט. אז זאלסט נישט מיינען, זאלסט דיך נישט ווינדערן בעיסיקלי פארוואס עשו רשע, וויאזוי עשו רשע איז געבוירן געווארן דורך אזא צדיקת און צדיק פון יצחק און רבקה, פאר דעם זאגט מיר די תורה האט יעצט געענדיגט זאגן אז אז לבן הארמי איז אחי רבקה, מילא פילט די תורה פאר וויכטיג דא אריינצואווארפן דעם דיטעיל אז זאלסט דיך ארויסלערנען פון דעם א לימוד אז די סיבה פארוואס ס'האט געקענט געבוירן ווערן א עשו איז נאר טאקע ווייל ווייל זי האט געהאט א צד רע, זי האט געהאט א משפחה וואס זענען געווען רשעים און האבן געדינט עבודה זרה. און חזל זאגן טאקע אז רוב בנים גייען נאך די אחי אם, נאך די ברידערס פון די מאמע, מילא וועגן דעם האט די תורה עס געגעבן אזוי ווי א ווארף אריין אז זאלסט דיך זאלסט דיך נישט ווינדערן קיינמאל וויאזוי ס'האט געקענט זיין א עבילעטי אז רבקה זאל געבוירן א אזא רשע ווי עשו. זייער שיין, אבער רשי האט געפילט ווי די אלע תירוצים זענען נישט אויף דרך הפשט, וועגן דעם האט ער געזאגט איני יודע מה מלמדנו, איך האב נישט קיין אנונג וואס די סיבה פון דעם איז, איך ווייס נישט, איך האב נישט מקבל געווען פון מיינע רעבעס א קלארע מהלך, אויך האב איך נישט געפילט ווי קיינע פון די מהלכים זענען על דרך הפשט, איז וירא עשו פארציילט אונז די תורה, דער עשו האט געזען כי ברך יצחק את יעקב, ער האט אים געבענטשט בשעת ווען יעקב האט אים צוגענומען די ברכות, ער האט אים געברענגט מטעמים, און וואס נאך האט יצחק געטון פאר יעקב איז ושלח אותו פדנה ארם, ער האט אים געהייסן גיין צו פדן ארם לקחת לו משם אשה, צו דארטן גיין חתונה האבן. און בשעת ווען ער האט אים אוועקגעשיקט קיין פדן ארם האט אים יצחק אבינו געבענטשט בברכו אותו, און ויצו עליו לאמר און ער האט באפוילן פאר זיין זוהן יעקב אז לא תקח אשה מבנות כנען. און וואס נאך האט עשו געהערט וישמע אז וישמע יעקב אל אביו אז יעקב האט צוגעהערט זיין טאטעס קול ואל אמו וילך פדנה ארם און ער איז טאקע געגאנגען. און וואס נאך האט ער געזען וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, אז ער האט געזען אז וויבאלד ער איז ער האט נישט באקומען די ברכות נישט פאריגע מאל און נישט דאס מאל ביים אוועקשיקן האט ער געזען אז מסתמא איז דאס אינטערקאנעקטעד איינער מיטן צווייטן אז די סיבה פארוואס אים נישט איז ווייל ער האט יא חתונה געהאט מיט בנות כנען, ווען איך זעה מיין ברודער יעקב באקומען אזויפיל ברכות און אזויפיל ליבשאפט פון מיינע עלטערן און מען שיקט אים אוועק מען הייסט אים טון זאכן, און מען זאגט אים ספעסיפייד קלאר אז זאלסט נישט נעמען בנות כנען, איך האב דאך יא חתונה געהאט מיט בנות כנען, מילא אפשר וועגן דעם האב איך נישט באקומען מיינע ברכות און אפשר פארדעם בין איך אזוי פארפיינטעט און אפשר וועגן דעם וועגן דעם האט יעקב האט עשיו אפגעמאכט פערטיג דאס איז עס איך האב כ'גיי חתונה האבן מיט איינער פון די משפחה, וילך עשיו, אז עשיו איז געגאנגען אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל ער האט גענומען א ווייב די טאכטער פון ישמעאל, מחלת, בן אברהם אחות נביות, דער ישמעאל וואס איז א זון פון אברהם אחות נביות, וואס דער מחלת איז א ברודער, א שוועסטער פון דעם, פון דעם נביות, וואס איז די בכור פון ישמעאל, און ער האט דאס צוגעלייגט על נשיו לו לאשה, דאס הייסט, ער האט נישט אפגעפטר'ט זיינע כנעניים ווייבער, ניין, ער איז געבליבן מיט זיי, ער האט נאר צוגעלייגט אויך א בת ישמעאל וואס זי איז אויך געווען א רשע, און נאך אזויפיל וויפיל ער האט אינטענדעט צו טון. צו טון א גוטע זאך פאר זיינע עלטערן אז זיינע עלטערן זאלן הנאה האבן, האט ער דאס בעצם געטון פאר זיין אייגענע תאווה און פאר זיין אייגענע אינטענשאן, און אזוי ווי אונז האמיר פריער אויסגעשמועסט דעם פסוק אז די מדרש אז זיין סטרעטעדזשי איז געווען דא איבערצורעדן מפתה צו זיין דעם ישמעאל אז ער זאל גיין הרג'ענען יצחק, בקיצור, באט ער האט עס אזוי לפנים האט ער געשפילט די געים. כאילו ער באקומט די מעסעדזש, באקומט די מע, וואו, מען שיקט אים, און מען זאגט אים האב נישט חתונה מיט בנות כנען, ער באקומט אזויפיל ברכות, אה, סאו מיין טאטע מאמע ווילן אז מען זאל נישט חתונה האבן מיט בנות כנען, אקעי לאמיך עס לפנים אויך טון, אבער ביזדערווייל האט ער אנגעמעסט נאך ערגער ווי עס איז געווען פארדעם. זאגט דא, אונז האבן ארויסגעלאזט איין רשי, אה, שטייט דאך שוין פריער אין פסוק ה' שטייט וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם, אז יעקב איז געגאנגען צו פדן ארם, סאו דאס וואס עס שטייט שפעטער אין פסוק ז' וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם איז נישט, אז די תורה פארציילט מיר אז ער איז געגאנגען ווייל דאס ווייס איך שוין, נאר עס איז א פארט פון די סיקווענס וואס עשיו האט געטראכט, די אלע פיסעס אוו דעטע וואס ער האט קאלעקטעד ביז ער איז געקומען צו די קאנקלוזשען אה, איך מוז גיין חתונה האבן מיט איינער מיט א מיט א מיידל פון די בני המשפחה. סאו זאגט רשי אז מחובר לענין שלמעלה, ס'איז קאנעקטעד, די דריי פסוקים זענען קאנעקטעד, דאס זענען אלע פיסעס אוו דעטע וואס עשיו האט קאלעקטעד, וירא עשיו כי ברך יצחק. און אויך האט ער געזען אז וכי שלח אותו פדנה ארם אז אז יצחק שיקט אים אוועק קיין פדן ארם, און אויך וכי שמע יעקב אל אביו והלך פדנה ארם, ער האט טאקע געזען ווי זיין ברודער פאלגט און ער גייט, און אויך האט ער געזען אז אז אז מען לאזט אים נישט חתונה האבן מיט בנות כנען האט ער איידענטיפייד אז רעות בנות כנען אז זיי זענען שלעכט, די אלע זאכן האט עשיו געזען, מילא וועגן דעם האט ער אפגעמאכט אז והלך גם הוא אל ישמעאל צו חתונה האבן מיט א מיט א טאכטער פון די משפחה, זייער שיין אפגעלערנט די פסוקים, סאו אונז האמיר דא. א רשי, און כ'גיי מיטשיקן היינט שוין מושי שיק מיט די טשארט דא אז מ'זאל קענען פארשטיין וואס דא גייט פאר, סאו רשי וויל דא צוקומען אז די סיבה פון ווי איך ווייס, פון ווי ווייס איך ווי אלט יעקב ווי אלט יעקב און עשו זענען געווען בשעת ברכת יצחק בשעת די מטעמים בשעת די גאנצע מעשה וואס יעקב אנטלויפט אין די פאר חדשים, יעקב איז געווען אלט דרײַ און זעכציק יאר, וויאזוי ווייס איך דאס? ווייל איך רעכן פון ווען ישמעאל איז געשטארבן. ווייל דא אין די תורה שטייט אחות נביות, פארוואס מוז מיר די תורה זאגן אז זי איז אחות נביות? עס שטייט דאך שוין אין סדר היחוס פון די קינדער פון ישמעאל אז בכור ישמעאל איז נביות, וואס עפעס פעלט אויס אין סוף אין סוף פרשת חיי שרה וואס פעלט אויס דא איבערצוזאגן אז דער מחלת איז געווען די שוועסטער פון נביות, אלא מאי וויל מיר די תורה זאגן אז דער נביות האט איר חתונה געמאכט און ישמעאל איז נישט געווען דא האט נישט עקזיסטירט מער, פארוואס? ווייל ער איז געשטארבן פאר איר חתונה, ממילא האט איר ברודער געמוזט איר חתונה מאכן.

מיינוס וואן טערטי סעווען קומט אויס סיקסטי טרי, סאו קומסטו אן צו א נומבער אז יעקב מוז זיין אלט געווען סיקסטי טרי, וואס אויף דעם קען איך בויען זייער אסאך, און פון דעם קען איך אויך געוואר ווערן אז יעקב איז געווען אין בית מדרש שם ועבר פאר פֿערצן יאר, לאמיר זען אינעווייניג רש י. ממשמע שנאמר בת ישמעאל, וויבאלד ס'שטייט שוין אין די תורה אז דער מחלת איז געווען א טאכטער פון ישמעאל, איני יודע שהיא אחות נביות, ווייס איך נישט, עס שטייט דאך קלאר אין די סדר היוחסין סוף פרשת חיי שרה אז. בכור ישמעאל איז געווען נביות. אלא, די תורה וויל מיר דא לאזן הערן א שלב, א דיטעיל וואס כ'וואלט ווען נישט געוואוסט אדערווייז. למדנו, די תורה וויל מיר לאזן הערן שמת ישמעאל משיעדה לעשו, גלייך נאכדעם וואס די טאכטער מחלת איז געווארן א כלה צו עשו, איז ישמעאל געשטארבן קודם נישואיה נאך פאר די חתונה, און זי האט געמוזט צוקומען אז איר ברודער נביות זאל איר חתונה מאכן, והשיאה נביות אחיה. און ולמדנו, די תורה וויל מיר דאס זאגן אז ישמעאל איז דא געשטארבן, כדי איך זאל מיך קענען ארויסלערנען אז שהיה יעקב באותו הפרק אז בשעת די ברכת יעקב און בשעת ער איז אנטלאפן קיין חרן,

י ד שנים היה גדול ישמעאל מיצחק, און ויצחק בן סמך שנה בלדת אותם, הרי עיין ד, ווייס איך אז ישמעאל איז אלט געווען סעווענטי פאר ווען יעקב איז געבוירן. ושנותיו, ווי לאנג האט ישמעאל געלעבט? ק ל ז שנים, הונדערט זיבן און דרייסיג יאר, שנאמר ואלה שני חיי ישמעאל, וואס די תורה זאגט אז ער האט געלעבט הונדערט זיבן און דרייסיג יאר. נמצא, יעקב כשמת ישמעאל בן סמך ג' שנים, האסט הונדערט זיבן און דרײַסיק מיינוס סעווענטי פאר. ווי אלט ישמעאל איז געווען ווען יעקב איז געבוירן, קומסטו אן צו סיקסטי טרי, ווייס איך אז יעצט ווי מען שטייט יעצט איז יעקב אלט דרײַ און זעכציק יאר, און ולמדנו פון דעם נומבער וויבאלד איך ווער געוואר אז דא איז איז יעקב אלט געווען דרײַ און זעכציק יאר לערן איך מיך ארויס אז שנטמן בבית עבר י ד שנים אז ער האט זיך באהאלטן אין בית מדרש שם ועבר פֿערצן יאר נאך פאר ער איז אראפגעגאנגען צו לבן גלייך ווען מען האט אים פארשיקט קיין פדן ארם, האט ער קודם געמאכט א ברעיק, א סטאפ, פאר פֿערצן יאר אין בית מדרש שם ועבר, און ערשט נאכדעם איז ער אראפ געגאנגען צו לבן, און ואחר כך הלך לחרן. שהרי, וואס עפעס מוז אזוי זיין? גייט רש י צוקומען צו א חשבון ווי ס'מוז זיין אז ס'איז געווען דא א פֿערצן, ס'מוז זיין א פֿערצן יאר דיסקרעפענסי. לאמיר זען וויאזוי. שהרי לא שהה בבית לבן לפני לידתו של יוסף אלא י ד שנים. ער איז געווען אין בית מדרש, ער איז געווען אין די הויז פון לבן פֿערצן יאר פאר יוסף איז געבוירן, שנאמר, עבדתיך. עבדתיך ארבע עשרה שנים בשתי בנותיך ושש שנים בצאניך, אז איך האב געארבעט פֿערצן יאר כדי צו באקומען דיינע טעכטער האב איך געארבעט פאר פרי, און זעקס יאר ווען כ'האב נאך די פֿערצן יאר וואס כ'האב געוואלט אוועקגיין האסטו מיך געאפערט אז איך זאל בלייבן נאך פאר זעקס יאר צו פאר א באצאלדונג מיט די שעף דארטן. און שכר הצאן, און די שכר הצאן די זעקס יאר פון ווען ער האט געארבעט פאר שאף, איז משנולד יוסף היה, עס האט זיך אנגעהויבן פון יוסף איז געבוירן, זע איך אז יוסף איז געבוירן פֿערצן יאר אריין זייענדיג אין בית לבן, שנאמר, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, און דעמאלטס האט רחל, האט לבן געזאגט פאר יעקב, אז פארוואס עפעס זאלסטו ארבעטן בחינם, ארבעט פאר שאף. און יוסף, ווייסן מיר אונז אויך, אז בן למד שנים היה כשמלך, ער איז געווען דרײַסיק יאר ווען ער איז געווארן משנה למלך אין מצרים. און משם, און פון ווען ער איז געווארן משנה למלך אין מצרים, עד שירד יעקב למצרים, איז געווען נאך נײַן יאר. פארוואס? ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן קודם זיבן זאטע יארן, און נאכדעם צוויי הונגער יארן, און ערשט דעמאלטס איז אויסגעלאפן די עסן פון יעקב אבינו'ס הויז, און ערשט דעמאלטס האט ער אראפגעשיקט די שבטים זאלן גיין ברענגען עסן פאר אים. האסטו נאך נײַן. סאו ווי? און ויעקב, בשעת ער איז אנגעקומען צו מצרים, לפרעה, זאגט ער פאר. זאגט ער פאר פאר פרעה אז ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה, איך בין דרייסיג יאר, איך בין הונדערט דרייסיג יאר יעצט ווען איך קום אראפ קיין מצרים, סאו צא וחשוב גיי רעכן אויס, און מ'וועט שוין איבערגיין פונקטליך אין די טשארט צו פארשטיין פונקטליך די נומבערס, צא וחשוב י ד שלפני לידת יוסף ושלושים של יוסף, ותשע משמלך עד שבא חרן, הרי נ ג, וכשפירש מאביו היה בן סמך ג, הרי ק י ו, סאו קוק אריין, געב א קוק אויף די טשארט אויף די לינקע זייט, לאמיר אנהייבן דעם נומבער פון. פון יעקב פארלאזט בית ר ר לאמיר זעהן פון ברכת יצחק סאו לעטס עסום אז אונז ווייס מיר אלע אז ער איז געווען סיקסטי טרי נישט לעטס עסום ער איז געווען סיקסטי טרי יערס אולד ווען זיין טאטע יצחק האט אים געבענטשט יעצט אויב וואלט ער גלייך אראפגעגאנגען פון דארטן צו בית לבן און ער וואלט נישט געהאט קיין ברעיק צו אין בית מדרש שם ועבר וואלט ער געווען בשעת ווען יוסף איז געבוירן זיבן און זיבעציג יאר אלט פארוואס ווייל ער איז געווען פֿערצן יאר שטייט דאך קלאר אין די תורה אז פֿערצן יאר נאכן זיין ביי לבן איז יוסף געבוירן יעצט יעקב פארלאזט בית לבן זעקס יאר שפעטער און יוסף ווערט פארקויפט קיין מצרים ווען ער איז אלט זיבעצן יאר דאס שטייט אויך קלאר ארויס אין די תורה און יוסף ווערט משנה למלך ווען ער איז אלט דרײַסיק יאר סאו דעמאלטס איז יעקב אלט הונדערט און זיבן יאר יעצט נײַן יאר שפעטער נאכדעם וואס יוסף ווערט משנה למלך און ער איז טערטי ניין, וואלט דעמאלטס יעקב, לויט די חשבון אז ער איז נישט געווען אין בית מדרש שם ועבר, וואלט יעצט יעקב געדארפט זיין הונדערט זעכצן יאר, און וויאזוי עפעס קומט ער צו פרעה און זאגן אז איך בין היינט הונדערט דרייסיג יאר, אלא מאי האב איך פון הונדערט זעכצן ביז הונדערט דרייסיג א דיסקרעפענסי פון פֿערצן יאר, וואס האט ער געטון אין די פֿערצן יאר באשעפער אין הימל? אלא מאי ווייס איך אז ער איז געגאנגען אין בית מדרש שם ועבר, יעצט אז דו גיבסט א קוק אריין אויף די רעכטע זייט פון די טשארט,

פאר פרעה אז איך בין היינט הונדערט און דרייסיג יאר ביוטיפול חשבון. סאו זאגט רש י די איינגערינגעלטע אבל לא נענש בזכות התורה דאס הייסט בעצם האט יעקב באקומען האט יעקב באקומען א שטראף מידה כנגד מידה ווייל ער איז נישט געווען ביי זיין טאטן אינדערהיים צו מקיים זיין מצוות כיבוד אב האט מען אים געגעבן א שטראף מידה כנגד מידה אז יוסף איז צוגענומען געווארן פון אים. סאו אויב דו גייסט אויסרעכענען די נאמבערס פון די יארן וואס יוסף איז געווען צוגענומען פון יעקב גייט עס זיין ווייניגער ווי די אמאונט אוו טיים וואס יעקב איז נישט געווען אינדערהיים ווייל האסט דאך יעצט צוגעלייגט נאך פֿערצן יאר

האסט פֿערצן פלאס זעקס האסטו צוואַנציק יאר וואס ער האט געארבעט וואס ער האט געארבעט פאר לבן א חלק אומבאצאלט א חלק יא באצאלט און נאכדעם האסטו נאך צוויי יאר וואס ער האט זיך אויפגעהאלטן אין וועג ווי ווייס איך אז ער האט זיך אויפגעהאלטן אין וועג פון בית לבן ביז ער איז צוריק געקומען צו יצחק אבינו אינדערהיים צוויי יאר כדכתיב ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות ופירשו רבותינו זכרונם לברכה מזה הפסוק שעשה י ח חדשים בדרך אז ער האט זיך אויפגעהאלטן אַכצן חדשים אויפן וועג פאר ער איז אנגעקומען קיין צוריק אהיים קיין חברון. פארוואס דבית הוה בימות הגשמים? האסטו א סינגולער בית? ער האט זיך געבויט איין הויז. ער האט זיך עס געדארפט נאר איינמאל בויען ווייל אין די ווינטער דארף ער נאר האבן איין הויז. און וסוכות, און ער האט זיך געבויט צוויי סוכות. הוה בימות החמה. סאו קומט אויס אז ער האט געדארפט בויען צוויי מאל, צוויי זומער סיזענס בעיסיקלי און איין ווינטער סיזען. איין הויז האט ער געבויט אין די ווינטער סיזען און צוויי סוכות אין די סאמער סיזען. זעה איך פון דעם אז ער האט זיך אויפגעהאלטן אַכצן חדשים אויפן וועג.

ובשביל זכות התורה לא נענש עליהם ולא פירש יוסף ממנו אלא כ ב שנים, בקיצור אז דער יוסף איז נאר געווען אפגעשיידט כ ב שנים אפילו יעקב איז געווען אוועק געגאנגען פון זיין טאטע פאר נאך פֿערצן יאר, פארוואס ווייל די עקסטערע פֿערצן יאר אויסער די צוויי און צוואַנציק וואס ער איז געווען בבית לבן און אויפן וועג אהיים איז ער געווען אין בית מדרש און בזכות התורה ווייל ס'שטייט דאך אין גמרא אז גדולה תורה יותר מכיבוד אב ואם מילא אז ס'האט א גרעסערע חשיבות ווי כיבוד אב ואם. אויך פאר די סעים ווייל מען זעהט תלמוד תורה כנגד כולם, מילא וועגן דעם וויבאלד ער איז געווען ער האט געלערנט דעמאלטס תורה איז ער נישט באשטראפט געווארן פאר יענע יארן, און יוסף איז טאקע נאר געווען אפגעשיידט פון אים פאר צוויי און צוואַנציק יאר. זאגט רש י על נשיו, דער ישמעאל זיין אינטענשאן איז דאך געווען יעצט גוט צו טון מיט זיינע עלטערן, אז ער זעהט אז זיינע עלטערן האבן האבן אים אזוי שטארק ליב אז מען האט נישט חתונה מיט בנות כנען און דעמאלס געבן זיי ברכות, איז ער געגאנגען, אבער ער האט צוגעלייגט רשעה על רשעתו שלא גירש את הראשונות, ער האט זיך נישט אפגעלאזט פון די כנענים, ער האט ווייטער געבליבן חתונה געהאט מיט די כנענים, ער האט נאר צוגעלייגט דעם ישמעאל, מיט דעם בת ישמעאל וואס זי איז אויך געווען א רשע'נטע פאר זיך אליינס, און און וועגן דעם איז עס בכלל נישט קיין שבח אויף דעם ישמעאל, עס איז נאר געטון לפנים כדי צו קענען באקומען ברכות, כדי צו האבן א גוטע נאמען. האב א סוקסעספול דעי.